גאָט פֿון אַבֿרהם, פֿון יצחק, פֿון יעקבֿ, באַהיט דײַן אָרעם פֿאָלק ישׂראל אין זײַן נױט. דער ליבער הײליקער שבת גײט אַװעק. די גוטע װאָך זאָל אונדז קומען צו געזונט און צום לעבן, צו מזל און ברכה, צו עושר און כּבֿוד, צו חן און חסד, צו א גוטער פרנסה און הצלחה, און צו אלעם גוטן געווינס, אמן ואמן סלה. קומט אליהו הנביא צו אונז אין הויז, אל דאס בייז פון אונז ארויס, אל דאס גוטס אין אונז אריין, זאלן אונזערע קינדערלעך ביי אונז אויף אייביג זיין. קומט אליהו הנביא צו אונז אין שטוב אריין, גוטע בשורות ווארהאפטיגע מבשר צו זיין, אז די קראנקע פון דיין פאלק ישראל זאלן געזונט ווערן, און די געזונטע זאלן באהיט ווערן, און די נאקעטע זאלן באקליידט ווערן, די הונגעריקע זאלן זאט ווערן, די ביטערע הערצער זאלן געטרייסט ווערן, און מיר זאלן שוין אלע פון ביטערן גלות אויסגעלייזט ווערן. שמע ישראל! אין אלע זיבן הימלען איך שריי צו דיר און בעט ביי דיר, ענטפער מיר אין מיין נויט, ליבינקער גאט, אז מיר זאלן באהיט ווערן פון פרעמדן ברויט, און חלילה קיינער זאל נישט וויסן פון קיין יונגן טויט. א גוטע וואך, א גוט יאר זאל קומען אויף אונז אלע. מיר טון דיך לויבן טאג און נאכט וואס דו האסט אונז אויף דער וועלט געבראכט. אונזער לעבן זאל דיר וואויל געפעלן. בענטש אונז צו אלעם גוטן, באהיט אונז פון אלעם בייזן. אמן.